די שיעור איז לעילוי נשמת ישעי' בן מנחם שלמה אונז האלט מען דא אינמיטן תורה ח' דף י"א עמוד א' אבער אונז גיימיר אן אביסל פון אונטן אפאר שורות פון אונטן בערך פיר שורות פון אונטן אונז האלט מען דא אינמיטן אריינברענגען די גאנצע תורה וואס ער האט געזאגט ביז יעצט אין די מעשה פון רבה בר בר חנה וואס ער האט געזען די מתי מדבר. און די מתי מדבר מיינט די רשעים איז רשעים בחייהם קרויים מתים. ס'האט אויסגעקוקט אז זיי זענען אזוי ווי זיי זענען אנגעטרינקען מיט וויין, ווייל א רשע בשעתו זעהט אויס ווי א זייער שטארק און א טייעא א סוחר ישמעאל, וואס דער רבי זאגט אז דאס מיינט א צדיק, האט געוואלט גיין אונטער זייער פיס, זייער פיס זענען געווען אויפגעהויבן, ער האט געוואלט גיין אונטער זייער פיס, דאס מיינט ער האט געוואלט אריינגיין אין די פלאץ ווי די רשעים זענען יונק, כדי זיך צו קענען מתגבר זיין איבער זיי. און דער רבי זאגט, דער רבי גייט יעצט ארויסברענגען ס'איז נישט געגאנגען ווייל ער איז נאכנישט געווען א צדיק בשלימות ער האט נאכנישט אינגאנצן אויסגערוימט מברר געווען די טוב און די רע. יעצט ער האט געריטן דארטן דער צדיק האט געריטן אונטער די פיס פון די מתי מדבר האט ער געריטן אונטער זייער פיס כי רכיב גמלא דאס איז בערך דריי שורות פון אונטן פון נאך דף י' עמוד ב', כי רכיב גמלא, ווען ער געריטן אויף א קעמל האט ער האט ער געוואלט דארטן אנקומען צו זיי, בחינת גומל נפשו איש חסד, גומל וואס ער טוט גוטס, ער באצאלט גוטס פאר א נפש אויף א איש החסד, זה בחינת רב חסד דאס מיינט א צדיק וואס איז קאנעקטעד צו חסד, און כנ"ל אזוי ווי אויבן געשמועסט, וזקיף רמחו, ער האט געהאט א שווערד, איז די שווערד איז ער זאגט אזוי היינו בחינת רוח מ', ער האט געהאט א בחינת רוח מ', זיין רוח חיים האט ער גענומען מ' פון די תורה, בחינת ורוח אלקים מרחפת על פני המים, די תורה האט געשוועבט אויפן וואסער, דער רוח אלקים האט געשוועבט אויף די תורה. און היינו התורה שניתנה לארבעים יום די תורה וואס איז געגעבן געווארן אויף פערציג טעג ששם הרוח החיים דארטן ליגט די רוח החיים כנ"ל אזוי ווי אויבן געשמועסט כלומר אזוי מיינט ער צו זאגן שהצדיק דער צדיק דאס איז יעצט דא רומז אויף די אראבער היה לו בחינת הרוח ער האט געהאט די בחינת רוח שמקבל מהתורה וואס ער מקבל פון די תורה ועם כל זה מיט דעם אלעמען נאך אלץ איז ער געגאנגען תחות ברכיה געגאנגען אונטער די קניען פון די מענטשן וואס זענען געלעגן אט תחת הצלחת הרשע, וואס מיינט אונטער די הצלחה פון די רשע, בחינת כבלע רשע צדיק ממנו, אז די רשע איז בלע א צדיק וואס איז נאר א גרעסערע צדיק ווי אים. וקא פסקי קרנא דתכלתא דחד מינייהו, און ער האט אפגעהאקט די עק פון די תכלת פון די ציצית פון איינער פון זיי, היינו, שפסק, ער האט אפגעהאקט ושיבר און ער האט צעבראכן א מידה רעה די א שלעכטע מידה, מאחד מארבע יסודות פון די פיר יסודות, דאס מיינט די פיר ציצית וואס האבן געשמועסט די פיר עקן פון די ציצית, דאס איז רומז אויף די פיר יסודות. און ער געגאנגען אראפגענומען איין עק, דאס מיינט ער האט געוואלט צוברעכן איין מידה פון די פיר יסודות, שהגביר, וואס דער רשע האט געשטארקט והמשיך הרשע על עצמו, ער האט עס געשלעפט צו זיך אליינס, אויף זיך אליינס, שהיא הצינור שלו, דאס איז זיין פייפ, כנ"ל פון דעם האט ער חיות. וזה, דאס מיינט, קא פסקי קרנא דתכלתא, ער האט אפגעהאקט א עק פון די ציצית וכו', היינו שפסק אחד מן הציצית שלהם, זייערע ציצית, שהוא בחינת מה שפסק ושיבר המידה רעה שלהם, ער האט אפגעהאקט און צובראכן א מידה רעה וואס עס געהערט פאר זיי, שהיא הצינור שלהם דאס איז זייער צינור, כי כל המידות רעות, אלע שלעכטע מידות, למעשה נמשכין ציט זיך, מארבע יסודות פון פיר יסודות. און מען קען עס נוצן אויף גוטס און מען קען עס נוצן אויף שלעכטס, אבער די רשעים האבן עס גענוצט אויף שלעכטס. ששרשם ארבע ציצית כנ"ל, דאס איז די פיר ציצית. ולא מס מסתגי לן, כלומר, שאף על פי כן מיט דעם אלעמען, לא עלתה לו ס'איז אים נישט געגאנגען להשפיל את הרשע, צו משפיל זיין די רשע, ולצאת און ארויסגיין מתחת ברכיו פון אונטער זיינע קניען, אף על פי חשק שפסק. ער האט אפגעהאקט ושיבר און צעבראכן המידה רעה של הרשע די שלעכטע מידה פון די רשע שנמשכת מארבע יסודות עס ווערט געצויגן פון די פיר יסודות ששורשם ארבע ציצית וואס די שורש איז די פיר ציצית כנ"ל אזוי ווי מען האט אויבן געשמועסט שזה בחינת קא פסקי ער האט אפגעהאקט קרנא דתכלתא די עק פון די ציצית דחד מינייהו פון איינע זיי כנ"ל אזוי ווי אויבן געשמועסט אף על פי כן מיט דעם פון דעסטוועגן דאך לא יוכל להשפיל האט נישט געקענט משפיל זיין אינגאנצן ולצאת מתחת ברכיו און ארויסגיין פון אונטער זיינע קניען. בחינת ולא מסת מסתגי לן, שפירושו דאס מיינט פשט שלא היו יכולין לצאת משם היינו קען מען נישט געקענט ארויסגיין פון דארטן אזוי ווי אויבן געשמועסט. אמר לי, האט ער געזאגט צו מיר, דילמא שקלת, אפשר האסטו גענומען מידי מינייהו א זאך פון זיי, היינו דאס מיינט אזוי, שמא יש לך אחד מארבע יסודות, איינס פון די פיר יסודות שלא תקנת, בשלימות האסט נאך נישט פארראכטן בשלימות להפריד אפצוטיילן ממני פון אים הרע די שלעכטס לגמרי אינגאנצן ועל כן וועגן דעם לא מסתגי לן קען מען נישט גיין ווייטער כמבואר לעיל אזוי שטייט מבואר אויבן שכל זמן א גאנצן צייט שנשאר בו איזה אחיזה בעלמא מהרע עפעס א אנכאפונג פון די פון די שלעכטס איז דא של איזה מידה אינו יכול להכניע את הרשע קען נישט מכניע זיין די רשע וזה דלמא שקלת מידי מינייהו אפשר האסטו גענומען א זאך פון זיי שמא לקחת קצת מהם אפשר האסטו גענומען אביסל רע פון זיי היינו שמא יש בך עדיין איזה אחיזה מאיזה מידה רעה של רשעים אפשר איז דא עפעס א אחיזה פון עפעס א שלעכטע מידה פון די רשעים שלקחת לעצמך דו האסט גענומען פאר דיך אליינס איזה מידה ותאווה שלהם. א מידה און א תאווה פון זיי, ועל כן לא מסתגי לן קען מען נישט גיין ווייטער, ועל כן אינו יכול לצאת מהם קען מען נישט ארויסגיין פון זיי פון זייערע שטורעם ווינט, כנ"ל אזוי ווי אויבן. דגמירי אונז האמיר א קבלה, דמאן דשקיל מינייהו מידי מינייהו, איינער וואס נעמט א זאך פון זיי, לא מסתגי לן. קען זיך נישט ארויסראטעווען ביי זיי, היינו כנ"ל אזוי ווי געשמועסט אויבן, היינו שיש לנו קבלה, אונז האמיר א קבלה, שכל מי שלוקח לעצמו איזה דבר תאווה, ער נעמט פאר זיך א דבר תאווה, ומידה רעה של הרשעים, היינו שיש בו עדיין, האט ער זיך אין זיך איזה אחיזה, עפעס א אנכאפן, ממידות רעות שלהם, פון זייערע שלעכטע מידות, אין יכול לצאת מהם, מ'קען נישט ארויסגיין פון זיי, להכניעם, זיי מכניע זיין, כנ"ל אזוי ווי אויבן. במילא, אזלי אהדרתיה, בין איך צוריק געגאנגען, היינו שהחזרתי, כ'האב צוריק געקערט, מה שהיה אצלי איזה מעט אחיזת רע מהמידות רעות שלהם, איך בין צוריק געגאנגען, כ'האב תשובה געטון אויף דעם ביסל רע וואס כ'האב געהאט פון זייערע שלעכטע מידות, החזרתי, איך בין צוריק געגאנגען ופרשתי, איך האב מיך אפגעשיידט ממנו פון דעם רע, והדר מסתגי לן, שאז עלתה בידינו, דעמאלט איז יא געלונגען אין אונזער האנט, לצאת ארויסצוגיין מתחת ברכיה פון אונטער זיינע קניען, להכניעו, אים צו מכניע זיין, ולהשפילו, און אים. משפיל זיין כמבואר לעיל שצדיק גמור, א צדיק גמור איז שהפריש מעצמו כל אחיזת הרע, יעדע אחיזה פון רע שלהם אינגאנצן פון זיי לגמרי אינגאנצן, הוא יכול לצאת מהם מען קען ארויסגיין פון זיי ולהכניעם און זיי מכניע זיין, ולהשפילם, זיי משפיל צו זיין, בבחינת משפיל רשעים עדי ארץ, ער ברענגט אראפ די רשעים ביז די ערד. כנ"ל אזוי ווי אויבן וזה דאס איז אויך פשט וואס מ'וועט יעצט מסביר זיין די פסוק אויף וואס די רבי האט זיך געשטעלט פון אנפאנג תורה ראיתי איך האב געזען והנה מנורת זהב א מנורה פון גאלד די מנורה פון גאלד היא התורה דאס איז די תורה הנחמדה וואס איז זיס ס'איז זיס מזהב פון גאלד און וואס האב איך געזען וגולה על ראשה פירש רש"י מעין הוא המעין היוצא מבית השם היא התפילה איך האב געזען תורה.

הייבן אן אלע נשמות צו וואקסן וואס זענען די גאנצע אז די מענטש וואס לערנט די הלכות הייבט אן צו וואקסן הנחלקים וואס די אידישע נשמות ווערן צוטיילט לשבע כיתות פאר די זיבן כיתות דאס מיינט די זיבן ספירות און יעדע מענטש גייט אריין אין א אנדערע ספירה שבעה ושבעה מצוקות יא דאס מיינט יעדע ספירה צוטיילט זיך אויף זיבן אזוי ווי ביי ספירה ס'דא חסד. חסד שבחסד, חסד שבגבורה, און אזוי אין יעדע ספירה איז דא זיבן, סאו הם מ ט אורות דאס איז די מ ט אורות, וואס דאס איז אזוי ווי שהוא אור הגנוז לעתיד דאס איז די אור הגנוז וואס גייט זיין לעתיד שפעטער, בחינת עדן וואס דאס איז די עדן, עין לא ראתה וואס א מענטש האט נאכנישט געזען, דאס שהיא בחינת התפילה, דאס איז בחינת תפילה כנל, כאטש א מענטש דאווענט בעט ער דאך אויף זאכן וואס ער ווייסט נישט בכלל.

אילן, דער בוים פון חיים, עץ החיים, און אילנא דמותא דאס איז עץ הדעת, היינו טוב ורע, אויסגעמישט טוב און רע כנל, און דאס דארף מען מברר זיין, דורך דעם וואס מ'לערנט פוסקים דארף איך דאס מברר זיין, דורך די תורה, דורך די תפילה, און צוריק צו די תורה בין איך דאס מברר, דאס ברענגט די אורות, אחד מימין ואחד משמאל, איינס איז טוב איינס איז רע, משם יפרד, פון דארטן ווערט עס צוטיילט, שנפרד הרע מהטוב, די רע פון די טוב ווערן אפגעשיידט, זה לימין וזה לשמאל, ואומר איך האב געזאגט אל המלאך צו דעם מלאך מה אלה וואס איז דאס? ויען האט ער געענטפערט לא בחיל ולא בכח און דער רבי האט דאך מסביר געווען אז די רשעים קומען מיט א רוח סערה מיט א שטורעם אבער ווען מען קומט צו די רוח חיים פון די צדיקים איז עס לא בחיל ס'איז נישט מיט א שטורעם ולא בכח נישט מיט כח כי אם ברוחי נאר דהיינו בחינת הרוח חיים הנל וואס קומט פון די צדיקים בחינת אין די בחינה כה אמר השם אזוי זאגט השם מארבע רוחות פון אלע פיר רוחות אלע פיר יסודות בואי הרוח קומט די רוח חיים פון די צדיקים וכו' כנל כי על ידי תורה ותפילה דורך די תורה און די תפילה שעל ידי זה וואס דורך דעם מבררין טוט מען מברר זיין טוב מן הרע די גוטס פון שלעכטס כנל אזוי ווי אויבן געשמועסט שהיא בחינת כל מראה המנורה דאס איז בחינה פון די גאנצע מראה המנורה כנל. על ידי זה זוכה איז מען זוכה לרוח חיים, צו א רוח חיים, ונשלם כל החסרונות, אלע חסרונות ווערן נשלם דורך דעם וואס מען איז קאנעקטעד צו די צדיקים. וזהו לא בחיל ולא בכח, נישט מיט קיין שטורעם, כי אם ברוחי, נאר מיט רוח, מיט די רוח פונעם אייבערשטן אמר ה' צבקות. יעצט שטייט אזוי, מי אתה הר הגדול? ווער ביסטו גרויסער בארג, לפני זרובבל, פאר זרובבל למישור ביסטו אזוי ווי א גראדע זאך, כי זרובבל היה אז הצדיק הדור, ער איז געווען דער צדיק הדור, און ועמדו כנגדו כמה רשעים, אסאך רשעים זענען אויפגעשטאנען קעגן אים, לבטלו מעבודתו, אים צו מבטל זיין פון עבודת השם, כמבואר בפסוקים רבים, ס'איז מבואר אין אסאך פסוקים, ועל זה נאמר שם, אויף דעם שטייט דארטן, לא בחיל ולא בכח, דער זרובבל גייט נישט קומען מיט כח פייטן מיט דיר, כי אם ברוחי, נאר מיט די רוח חיים פון די צדיקים, שעל ידי בחינת המשכת הרוח חיים, מיט די בחינה פון המשכת רוח חיים הנל שממשיך הצדיק גמור, וואס דער צדיק גמור איז ממשיך וכו' כנל, על ידי זה דורך דעם יכניע וישפיל כל השונאים, ער וועט מכניע זיין און אראפ מאכן אראפפאלן אלע שונאים, בבחינת מי אתה הר גדול, ווער ביסטו גרויסער בארג, דאס מיינט די אלע זאכן וואס שטערן דעם צדיק. לפני זרובבל, עס קומט פאר זרובבל דער צדיק אמת, איז למישור, עס איז אזוי ווי א גראדע זאך, שכל המונעים העומדים לפניו, אלע זאכן וואס שטערן אים, איז כהר, כהר אזוי ווי א בארג, כולם יתבטלו על ידי בחינת רוח חיים הנל, רוח חיים, כנל אזוי ווי אויבן געשמועסט. אות ט', והנה מבואר למעלה ס'איז מבואר אויבן כי הרוח חיים היא בתורה, די רוח חיים ליגט אין תורה, בבחינת ורוח אלקים מרחפת על פני המים, די רוח אלקים איז דורך די תורה, איז דורך די תורה, כנל, על כן, במצרים ווען די אידן זענען געווען אין מצרים, שהיו קודם קבלת התורה, ס'איז געווען פאר קבלת התורה, סאו לא היה להם מהיכן לקבל רוח חיים, האבן זיי נישט געהאט פון וואו צו נעמען די רוח חיים. במילא נאמר בהם שטייט בקוצר רוח. די אידן האבן געהאט א קוצר רוח, זיי האבן נישט געהאט קיין רוח חיים. כי לא היה להם מאין לקבל רוח חיים, זיי האבן נישט געהאט וואו צו מקבל זיין די רוח חיים, שהיא בחינת אריכת אפיים, ארך אפיים. די ארך אפיים, מאריך רוחיה. האט די לאנגע אטעם. ועל כן נאמר בהם שטייט ביי די אידן מקוצר רוח א קורצע אטעם, שהיא הפך ארך אפיים, ס'איז פארקערט ווי א לאנגע אטעם. שהיא בחינת הרוח חיים די רוח חיים שממשיכין וואס איז ממשיך על ידי האנחה דורך א קרעכץ להשלים החסרון צו משלים זיין די חסרונות כנל כי הרוח היא שלימות החסרון די רוח דאס איז משלים די חסרון כנל אזוי ווי אויבן געשמועסט בחינת ויתן לך די אייבערשטער וועט דיר געבן משאלות לבך די בעטעניש פון דיין הארץ ווייל די רוח איז משפיע אויפן הארץ. וזה בחינת הרחב פיך ואמלאהו, עפן נאר דיין מויל ברייט, דאס מיינט געב א גוטע קרעכץ, ואמלאהו כ'ל עס אנפילן, שנתמלא החסרון עס וועט אנגעפילט ווערן אלע חסרונות, זה בחינת דאס איז די בחינה מלאפום פון א מלאפום, מלאפום איז צוויי ווערטער מלא פום, א פול מויל, והענין די ענין איז אזוי, כי מלאפום, ווען מען שרייבט א מלאפום היא יוד, דאס איז די פינטל, די פינטל איז מרומז אויף א יוד, און ו'. ס'איז דא א ו' די בחינות, און די יוד ווייזט אויף די בחינה פון יוד מיני דפיקים, ס'איז דא צען מיני פאלס וואס א מענטש האט, און דאס איז כנגד יוד הדיברות, די צען דיברות, והדופק און די פאלס היא על ידי הרוח, דאס קומט דורך די לופט וואס די מענטש אטעמט. כידוע אזוי ווי ס'איז באקאנט ועל כן הם וועגן דעם עשרה מיני דפיקים די צען מינע קלאפענישן וואס קלאפט די פאלס וואס קלאפט דאך ביי א מענטש איז כנגד עשרת הדיברות פארוואס כי הרוח שהיא הדופק היא בהתורה די ריכטיגע רוח פון וואו ס'קומט וואו ס'דארף קלאפן אלעס קומט פון די תורה. כנ ל, ווייל ו' און דער ו' איז בחינת המשכת הרוח, דורך דעם וואס ער ציט אויס דעם רוח, א לאנגע אטעם, והוא מלאפום מלא פום א פול מויל, כי על ידי המשכת הרוח, דורך דעם וואס ער ציט אויס דער רוח, ער קרעכצט אזא קרעכץ א אידישער קרעכץ, נשלם החסרון, ווערט נשלם די חסרון, שבחינת דאס, שזה בחינת דאס איז די בחינה, הרחב פיך מאך ברייט דיין מויל, געב א קרעכץ ואמלאהו איכ'ל אנפילן שנתמלא החסרון כנ ל, אלע חסרונות ווערן פול, שזה בחינת מלאפום דאס איז די בחינה פון די מלאפום מלא פום א פול מויל וזה שדקדק און דעם וואס איז מדקדק דער פסוק זאגט אזוי אנכי השם אלקיך איך בין דער אייבערשטער דיין גאט המעלך מארץ מצרים איך האב דיך ארויסגענומען פון מצרים וקיבלו התורה מען האט מקבל געווען די תורה אשר שם הרוח דורך די תורה האסטו באקומען די רוח חיים ואז דייקה און דעמאלטס קומט דער פסוק ווייטער וואס ענדיגט עס צו ממילא וועגן דעם הרחב פיך ואמלאהו שוין דא תורה שוין נישט דא מצרים. יעצט קענסטו עפענען ברייט דיין מויל מיט א קרעכץ, ואמלאהו איכ'ל אנפילן אלע חסרונות בבחינת מלאפום כנ ל, בבחינת די בחינה פון שלימות החסרון אלע חסרונות ווערן ווערן פול, כי דייקא אחרי יציאת מצרים, נאך יציאת מצרים, בבחינת המעלך מארץ מצרים, וואס דעמאלט שאז נתבטל בחינת קוצר רוח, דעמאלט איז נישט נישט דא קיין קורץ אטעם הנל. כי קיבלו התורה, מ'האט דאך שוין מקבל געווען די תורה ששם הרוח חיים כנ ל, די רוח חיים איז שוין דא, על כן אז דייקא דעמאלטס דייקא הרחב פיך ואמלאהו געב א גוטע קרעכץ איכ'ל אנפילן בחינת שלימות החסרון, בחינת מלא פום, א פול מויל, בחינת ימלא השם כל משאלותיך, די אייבערשטער וועט אנפילן אלע דיינע געבעטענישן. כנ ל, ועל כן נזכר יציאת מצרים בפרשת ציצית. ווי קומט אריין יציאת מצרים ביי ציצית? ווייל אונז האבן דאך יעצט געשמועסט כי ציצית בחינת הרוח חיים. בחינת.

שעה, יא פון די צוועלף שעה, איז האט זיך א צירוף הוויה, א אנדערע צירוף פון די שם הוויה, בכל שעה יש צירוף אחר דא אנדערע צירוף, וכל שעה נחלקת ווערט צעטיילט לתתרף דאס מיינט טויזנט אכציג חלקים, פארוואס? ווייל דו רעכנסט זעכציג מינוט אין א שעה, און יעדע שעה, און יעדע מינוט האט מען זיך אכצן חלקים. וכל חלק וחלק מהתתרף חלקים יש בו גם כן צירוף השם, עס איז דא עפעס א צירוף פון השם וואס דער אייבערשטער איז דארטן דא, א צירוף פונעם אייבערשטן, וכל זה בחינת רוח חיים שבדופק, ווייל ווען א מענטש, ביי די פולס, איז יעדע מינוט דארף עס קלאפן אכצן מאל, סאו זעט מען ממש ווי די פולס פון א מענטש וואס ארבעט מיט די רוח חיים האט ממש צוטון מיט די שם הוויה, וואס פון די שם הוויה וואס דאס איז די שורש פון אלעס וואס דארטן ליגט וואס אלע יסודות קומט פון דארט. ולא זכיתי לשמוע בענין זה היטב, און איך האב נישט זוכה געווען צו הערן דעם היטב. סאו לאמיר דא ענדיגן. א רגע וגם שכחתי מקצת מקצת זה, איך האב פארגעסן אביסל פון דעם, אבער משכילים יבינו וועלן דאס פארשטיין, און דאן טייטשט אריין נאך א פסוק. אבער וואס איך וויל ארויסברענגען. וואס איז לגבי מה שנוגע לענינינו פאר אונז? מען רעדט דא פון התגרות רשעים, מיינט עס נישט דווקא א רשע וואס איז וואוינט אין די אנדערע עק וועלט, מען רעדט אסאך מאל פון מיין רשע וואס וואוינט אין מיר, און אסאך מאל איז זייער שווער אים בייצוקומען, ווי לאנג איך האב נאך עפעס רע, איז ווען איך הייב אן זיך צו שלאגן מיט א מידה, קומט אויך די רע אריין דא, און ער קען מיך אסאך מאל די רע שטערקער ווי מיר, און ווי מער איך וויל פייטן מיט דעם, אלץ מער פאל איך אריין מער אין תהום, סאו איך האב נישט, כ'קען מיך נישט קיין עצה געבן, סאו וואס טו איך? דורך דעם וואס איך געב א גוטע קרעכץ פארן אייבערשטן, פון די טיפעניש פון הארצן, איך זאג, רבונו של עולם איך וויל עס נישט, איך וויל זיין א ערליכע איד, יעצט וואס געשעט יעצט? די צדיק איז איש אשר רוח בו. דער צדיק גלייך ווען ער הערט עפעס א דאס קומט ער גלייך צו לויפן. אזוי ווי מען קען פארשטיין א הצלה מעמבער די רגע וואס עס קאלט זיין זיין זיין דאס זיין רעדיא לויפט ער גלייך אויף הצלה קאל ראטעווען רעסקיון איז כביכול די אייבערשטער האט געשטעלט צדיקים וואס זענען בעלי רחמנים זיי זוכן א גאנצע צייט צו ראטעווען אידישע קינדער און טון טובות פאר אידן סאו די רגע וואס ער הערט א אידישע קרעכץ ער קען גיין די רוח חיים אזוי ווי ס'איז דא ניין על דרך משל מ'קען זאגן ס'איז דא אזוי ווי ניין וואן וואן איז בקיצור וואס געשעהט ווען מ'געבט א קאל און זיי ווייסן שוין פון ווי די קאל קומט סאו דער צדיק ער ווייסט שוין ווי די קאל קומט ווי קומט די די אידישע קרעכץ וואס ער וויל זיך א עצה געבן מיט זיינע פראבלעמען במילא קומט דער צדיק און ער הערט די רוח חיים ימלא השם כל משאלותיך די אייבערשטער העלפט אז יעדע חסרון וואס איך האב נאר ווערט מושלם בתכלית השלימות זאל מען זוכה זיין.